בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף צדיק ו'. מ'הייבן אן די נייע פרק, פרק הזורק, זאגט די הייליגע משנה, הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, אדער מרשות הרבים לרשות היחיד, ביז יעצט האט מען גערעדט פון הוצאה, פון אריבערפירן א חפץ, פון רשות הרבים צו רשות היחיד אדער פארקערט, דא רעדט מען פון א זורק, איינער וואס ווארפט א חפץ, איז אויך איז די דין זאגט די משנה אז חייב, ער איז חייב אויף די מלאכה פון הוצאה, ווייל זורק איז א תולדה פון הוצאה, זאגט די משנה ווייטער, וואס איז אבער טאמער איינער איז נישט קיין זורק פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, אדער פארקערט, נאר איז א זורק מרשות היחיד לרשות היחיד, וואס דאס איז בעצם מותר, אבער וואס איז רשות הרבים באמצע, ס'דא א רשות הרבים אינדערמיט, איז דארט איז דא א מחלוקת, זאגט די משנה רבי עקיבא מחייב, וחכמים פוטרים, א מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים, וואס מ'האט שוין בעצם געזען די מחלוקת, און מ'וועט זען אין די גמרא וואס איז טאקע די מחלוקת רבי עקיבא און די חכמים. זאגט אונז די משנה כיצד, און דער כיצד איז רש"י מסביר דא לויט די הוה אמינא פון די גמרא אז דער כיצד גייט ארויף אויף די חכמים, ס'טייטש דאס וואס די חכמים פטר'ן דא, איינער וואס ווארפט א חפץ פון א רשות היחיד צו א רשות היחיד רשות הרבים באמצע, גייט די משנה מסביר זיין וואסערע ציור רעדט זיך דא, איז די משנה מסביר אזוי, שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים. טאמער ס'איז דא

מושיט איז טייטש מען פירט אריבער א חפץ מיט די הענט פון איין רשות צום צווייטן רשות, מען ווארפט עס נישט, מען פירט עס אריבער מיט די הענט, און זורק איז טייטש מען ווארפט עס, ביי ביידע ציורים עט זיין פטור. אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער היו שתיהן בדיוטא אחת, טאמער די צוויי גזוזטראות זענען געווען אויף די זעלבע זייט גאס, דעמאלטס איז די דין אז המושיט חייב והזורק פטור, טאמער איינער העט אריבערפירן א חפץ פון איין גזוזטרא פון איין מרפסת פון איין פארטש צו די צווייטע וואס די צווייטע איז אויף די זעלבע זייט גאס נישט העט עס ווארפן העט עס אריבערפירן, דעמאלטס עלן חכמים אויך האלטן אז די מענטש איז חייב, טאמער עט ער זיין א זורק דעמאלטס איז ער פטור, און וואס איז פשט פון דעם? איז בעצם איז אזוי, דער גזוזטרא. איז א רשות היחיד אזוי ווי מ'האט געשמועסט, און צווישן די גזוזטראות איז בעצם א רשות הרבים, ווייל די גזוזטרא שטעקט זיך דאך ארויס אין א רשות הרבים אריין, נאר וואס דען, די גזוזטרא, פארוואס איז עס א רשות היחיד, האט מען געזאגט ווייל ס'איז א ד' על ד' און ס'הויעך צען טפחים, יעצט אונז האבן שוין געזען אז א רשות הרבים העכער צען טפחים הייסט מער נישט קיין רשות הרבים, נאר וואס דען, ס'איז א מקום פטור, איז בעצם, וואלט די סברא געזאגט, אז ווען מ'פירט אריבער א זאך, פון איין רשות היחיד צו א צווייטע רשות היחיד דורך א מקום פטור וואלט מען געדארפט זיין פטור, ווייל וואס האט מען געטון? מ'האט נישט עובר געווען אויף קיין שום מלאכה, און פאר דעם איז טאקע דער דין אז סיי א זורק און סיי א מושיט פון א גזוזטרא צו א צווייטע גזוזטרא קעגן איבער די גאס איז טאקע דער דין אז פטור, און דאס איז טאקע די שיטה פון די חכמים אז א זורק מרשות היחיד לרשות היחיד רשות הרבים באמצע איז פטור, נאר וואס דען דא? ווען ס'איז אויף די זעלבע זייט גאס איז דא דא א נייע מלאכה, די מלאכה הייסט א מלאכה פון מושיט, וואס טייטש חוץ פון דעם וואס מ'וועט זעהן אין די גמרא די מקור פון די מלאכה פון הוצאה און די מקור פון די מלאכה פון מעביר ד' אמות ברשות הרבים וואס דאס איז אויך הוצאה בעצם איז געווען אין די משכן אזא סארט הנהגה אז מ'האט אריבערגעפירט א חפץ פון איין רשות יחיד צו א צווייטע רשות יחיד דורך די מקום פטור העכער א רשות הרבים און במילא פאר דעם ווען מען וועט נאכמאכן פונקט די מלאכה היינטיגע צייטן איז דאס איינע פון די מלאכות פון שבת ס'ווערט אנגערופן מושיט און דאס איז א מלאכה וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת ווי איז געווען אזא מלאכה אין די משכן איז ווי רש"י איז מסביר די בני מררי האבן געטראגן די קרשים פון די משכן וויאזוי האבן זיי עס געטראגן זיי האבן עס געטראגן אין וועגעלעך אין עגלות. יעצט די עגלות, וועט מען זעהן אין די משנה וואס איז געווען די סדר הדברים, נאר דאס דארף מען משים לב זיין, אז די עגלות איז געגאנגען, ס'געווען פיר עגלות, די פיר עגלות איז געווען צוויי אויף די רעכטע זייט, און צוויי אויף די לינקע זייט, ס'טייטש פיר איינס לעבן צווייטן, צוויי אויפן רעכטס, איינס אין פראנט פון צווייטן, און צוויי אויפן לינקס, איינס אין פראנט פון צווייטן, און די עגלות זענען געווען טאקע רשות יחיד, ווייל ס'איז געווען ד' על ד', און ס'איז געווען הויעך צען טפחים, און די שטח צווישן די עגלות איז אויך געווען א מקום פטור, ווייל ס'איז געווען צען טפחים העכער א רשות הרבים, פון דעסט וועגן האט מען דאך אנגעלאדן די עגלות, וויאזוי האט מען אנגעלאדן די עגלות? מען האט אנגעלאדן די עגלות מען האט גענומען די קרשים און מען האט עס ארויף געשטופט אויף די אונטערשטע עגלות, די לווים זענען געשטאנען אויף די אונטערשטע עגלות, זיי האבן גענומען די קרשים פון די לווים וואס זענען געשטאנען אויף די ערד און מען האט עס אריבער געפירט פון די אונטערשטע עגלה צו די פאדערשטע עגלה, וואס טייטש מ'האט אריבערגעפירט א חפץ פון איין רשות היחיד צו א צווייטע רשות היחיד, דורך דעם אויר פונעם רשות הרבים, אבער די אויר אליין איז נישט געווען קיין רשות הרבים ווייל ס'איז געווען העכער צען טפחים, און במילא טאמער אזוי איז געווען אין די משכן, איז יעדע זאך וואס מ'האט געטון אין די משכן ווערט אנגערופן א מלאכה, און פארדעם איז דאס א מלאכה היינט אויך די מלאכה פון מושיט, נאר וואס דען, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מ'האט אריבערגעפירט די קרשים פון די אונטערשטע עגלה צו די פאדערשטע עגלה, מ'האט אבער נישט אריבערגעפירט די קרשים פון די רעכטע, צו די לינקע, און במילא די דין אז די מלאכה פון מושיט וואס מ'איז חייב אויף דעם, וואס דאס איז בעצם א גרויסע חידוש, ווייל מ'פירט א חפץ פון א רשות היחיד צו א צווייטע רשות יחיד דורך א מקום פטור פון דעסטוועגן איז מען חייב אלס מושיט, דאס איז נאר טאמער ס'איז נאכגעמאכט פונקט ווי ס'איז געווען אין משכן, וואס ווען איז דאס ביי א גזוזטרא למשל? איז ביי א גזוזטרא טאמער ס'איז אויף די זעלבע זייט גאס, וואס דאס איז דומה צו די צוויי עגלות פון די רעכטע זייט, אדער צו די צוויי עגלות פון די לינקע זייט, דעמאלטס אז מ'איז מושיט, נישט אז מ'איז זורק, ווייל אין די משכן איז מען נישט געווען קיין זורק, מען האט נישט געווארפן די קרשים, טאמער מען וואלט געווארפן די קרשים וואלט זיך עס צובראכן, מען האט אריבערגעפירט די קרשים זעלבע זאך טאמער איינער איז א מושיט א חפץ פון איין גזוזטרא צו א צווייטע ווען ס'איז אויף די זעלבע זייט גאס איז ער עובר אויף די מלאכה פון מושיט, איי קען מען פרעגן די שאלה פארוואס קען מען נישט ארויסלערנען אז אזוי ווי ווען מען טוט עס אויף די זעלבע זייט גאס זאל מען אויך זיין מחויב ווען מען טוט עס קעגן איבער, ווייל ביי אלע מלאכות איז דאך דא אבות ס'איז דא תולדות מען לערנט איינס צום צווייטן, איז ווי אלע ראשונים זענען מסביר, און תוס' דא אין עמוד ב' זאגט אויך אזא לשון אז די מלאכה פון הוצאה איז א מלאכה גרועה, ס'איז א שוואכע מלאכה, פארוואס ווייל ס'איז זייער שווער צו מחלק זיין די דינים, פארוואס אין א רשות יחיד מעג מען טראגן א חפץ, אין א רשות רבים טאר מען נישט, פארוואס דאס הייסט יא רשות נישט, דאס איז א זייער א שוואכע מלאכה ס'איז זייער שווער מגדיר צו זיין די מלאכה, ווייל מען קען דאך זאגן אויך אז גיין, למשל איינער וועט זאגן אז אין משכן איז מען געגאנגען, איז גיין איז א מלאכה, אין משכן איז מען געשטאנען, שטיין איז א מלאכה, אוודאי נישט, נאר וואס דען, מען לערנט עס ארויס פון כל מיני פסוקים אז בכל זאת הייסט עס יא א מלאכה, אבער מען קען נישט ארויסלערנען פון איין דוגמא צום צווייטן, פון איין ציור צום צווייטן, און במילא וואס שטייט נישט בפירוש קען מען נישט וויסן און מען קען נישט פאררעכענען אלס מלאכה, און פארדעם זאגט טאקע די משנה אז די מלאכה פון מושיט איז נאר ביי צוויי גזוזטראות אויף די זעלבע זייט גאס, און די משנה איז עס מסביר אינעווייניג זאגט די משנה פארוואס טאקע, פארוואס איז א מושיט פון א גזוזטרא צו א צווייטע גזוזטרא אויף די זעלבע זייט גאס חייב, שכך היתה עבודת הלוויים, אזוי איז געווען די עבודה פון די לוויים ביי די קרשי המשכן, אז ס'איז געווען שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, ס'איז געווען די צוויי עגלות איינס אונטערן צווייטן, מושיטין הקרשים מזו לזו, און מ'האט אריבערגעפירט די קרשים פון די אונטערשטע צו די פאדערשטע, וואס דאס איז אזוי ווי אויף די זעלבע זייט גאס, וואס דאס איז די מלאכה פון מושיט, אבל לא זורקין, זריקה, ביי אזא אופן וועט מען נישט זיין מחויב, ווייל די קרשים האט מען טאקע נישט געווארפן, און במילא ביי אזא אופן איז נישט דא קיין מלאכה פון זריקה. זאגט יעצט די הייליגע גמרא, מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא, זריקה איז דאך א תולדה פון הוצאה, די ערשטע זאך וואס מען האט געזען אין די משנה איז די מלאכה פון זריקה, און אויף דעם פרעגט יעצט די גמרא הוצאה גופא היכא כתיבא, ווי איז דא א מקור אז הוצאה הייסט טאקע א מלאכה? ווי שטייט בכלל אין פסוק אז הוצאה הייסט א מלאכה? און ס'טוט זיך דא א געטועכץ אין די ראשונים און די אחרונים, קודם כל, וואס טייטש, וואו שטייט אין פסוק די מלאכה פון הוצאה, אלע מלאכות שטייט דען אין פסוק? און נאך מער, די אחרונים פרעגן, אז וואס עפעס וועקט זיך הערשט דא די גמרא אויף מיט די שאלה, מען האט דאך שוין דן געווען אין הוצאה א גאנצע הויפן פון פרקים, פונקט דא פרעגט עס די גמרא, איז די ראשונים און די אחרונים פארענטפערן עס כדרכם, אבער אונז וועלן נישט אריינקריכן אין דעם, נאר דאס מוז מען דערמאנען אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט אין די משנה אז הוצאה איז א שוואכערע מלאכה פון אלע אנדערע מלאכות און במילא דארף מען יא געוויסע מקורות אויף דעם, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן די מקור איז דאמר קרא שטייט אין פסוק ויצו משה ויעבירו קול במחנה, און די פסוק איז דארט ממשיך לאמור איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא אז משה רבינו האט אויסגערופן מען זאל אויפהערן ברענגען די אלע נדבות צו די משכן פארוואס ווייל ס'שוין דא צופיל, ובמילא דרשנ'ט מען משה היכן הוה יתיב ווי איז געזעצן משה רבינו? במחנה לווי' אין די מחנה לווי' און מחנה לווי' רשות הרבים הואי מחנה לווי' איז געווען א רשות הרבים און ווי רש"י איז מסביר רש"י האלט כדרכו אז רשות הרבים איז נאר א פלאץ ווי ס'דרייען זיך דארט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן און אין די מחנה לווי' דארט איז גאנץ כלל ישראל געקומען זיך דורכשמועסן מיט משה רבינו כל מיני הלכות און זיך צו לערנען תורה פון אים און במילא מחנה לווי' האט געהייסן א רשות הרבים און במילא קומט אויס וקאמר להו לישראל אז משה רבינו זאגט פאר די אידן לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים, עטס זאלטס אויפהערן ברענגען די נדבות פון ענקער שטוב וואס איז א רשות היחיד צום רשות הרבים, וואס דאס איז מחנה לוויה, און במילא זעהן מיר אז משה רבינו האט אנגעזאגט פאר כלל ישראל נישט אריבער צו פירן פון א רשות היחיד צו רשות הרבים, יעצט די אויסרוף דאס וואס מען האט אויסגערופן איז געווען שבת, און במילא פון דא לערנט מען ארויס אז די מלאכה פון הוצאה איז אסור שבת, און אויף דעם פרעגט די גמרא וממאי דבשבת קאי? ווער זאגט דא ס'איז געווען שבת? דילמא בחול קאי, קען זיין ס'איז געווען אינמיטן וואכן טאג, און ס'האט נישט קיין שייכות צו הוצאה, נאר משה רבינו האט אויסגערופן מ'זאל נישט ברענגען, נישט ווייל ס'איז א פראבלעם פון הוצאה, נאר משום דשלימא לה מלאכה, ווייל ס'איז שוין דא גענוג זאכן מ'דארף נישט נאך נדבות כדכתיב אזוי שטייט טאקע אין פסוק והמלאכה היתה דים, אז ס'איז געווען גענוג נדבות, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא, די סיבה וואו איך ווייס אז ס'איז שבת, איז ווייל גמר העברה העברה מיום הכיפורים, כתיב הכא שטייט דא אין פסוק ויעבירו קול במחנה, א לשון פון העברה, און כתיב התם, און ס'שטייט ביי יום כיפור והעברת שופר תרועה, און ממילא איז דא א גזירה שווה העברה העברה, מה להלן ביום אסור, אזוי ווי יום כיפור איז א טאג וואס איז אסור בעשיית מלאכה, אף כאן די זעלבע זאך דא ביי די נדבות אין די משכן איז אויך געווען ביום אסור, אין א שבת טאג וואס שבת איז דא אלע איסורים, און ממילא לערנט מען ארויס אז משה רבינו האט אנגעזאגט פאר כלל ישראל נישט צו ברענגען נדבות, חוץ פון דעם טאקע וואס ס'איז געווען אסאך נדבות, אבער פון די גזירה שווה לערנט מען ארויס, די ענין אז שבת טאר מען דאס נישט טון, שבת טאר מען נישט מאכן קיין הוצאה, ארויסטראגן א זאך פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, און אויף דעם פרעגט די גמרא, פיין, ווייס איך שוין אז פון רשות היחיד צו רשות הרבים טאר מען נישט ארויסטראגן, אשכחן הוצאה, הכנסה מנלן, פון וואו ווייסט מען הכנסה איז אויך א פראבלעם, טראגן א חפץ פון רשות הרבים צו א רשות היחיד, דאס שטייט דאך נישט אין די תורה, נאר וואס דען, ענטפערט די גמרא, סברה היא, ס'דא א סברה, ס'איז א פשוטע סברה אז מכדי מרשות לרשות הוא, היות וואס, רשות הרבים צו רשות היחיד איז דאך אויך פון א רשות צום צווייטן, און ממילא מה לי אפוקי, מה לי עיולי, וואס א נפקא מינה צו מ'איז א מוציא צו א מכניס, מען פירט אריבער א חפץ פון איין רשות צום צווייטן, איז עס א מלאכה, נאר וואס דען זאגט די גמרא, מיהו הוצאה אב, און הכנסה תולדה, די אב איז טאקע הוצאה, און די תולדה וואס דאס לערנט מען ארויס פון א סברה, דאס איז א הכנסה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, ומכדי אהא מיחייב ואהא מיחייב, שוין, האסט מיר געזאגט אז הוצאה און הכנסה איז ביידע אסור, איינס איז א אב, און איינס איז א תולדה, אבער וואס א נפקא מינה אז איינס א אב איינס א תולדה, טאמער מ'איז מחויב אויף ביידע, איז אמאי קרי לה האי אב, ואמאי קרי לה האי תולדה, וואס טייטש וואס א נפקא מינה אז דאס איז א אב און דאס איז א תולדה, ס'טייטש די קשיא פון די גמרא דא איז נישט פארוואס דאס איז טאקע די אב און דאס איז די תולדה, דאס גייט די גמרא באלד פרעגן און די גמרא טוט עס טאקע ענטפערן, נאר דא פרעגט די גמרא וואס איז א חילוק צווישן א אב און א תולדה, ענטפערט די גמרא נפקא מינה, די נפקא מינה צווישן א אב און א תולדה איז, דאי עביד שתי אבות בהדי הדדי, אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי אז טאמער א מענטש איז עובר אויף צוויי אבות מלאכות בהעלם אחד, אדער ער איז עובר אויף צוויי תולדות פון צוויי אנדערע אבות, נישט צוויי תולדות פונעם זעלבן אב, נאר צוויי תולדות פון צוויי אנדערע אבות, און ער טוט עס בהעלם אחד, איז מיחייב תרתי, דארף ער ברענגען צוויי חטאות, ואי עביד אב ותולדה דידיה, לא מיחייב אלא חדא. אבער טאמער איינער טוט א אב מיט די אייגענע תולדה פון די אב, דארף ער נאר ברענגען איין חטאת אפילו ס'איז בהעלם אחד, און ממילא איז דא א נפקא מינה, איך פארשטיי שוין וואס איז די חילוק צווישן א אב און א תולדה, איי זאגט די גמרא, ולר' אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב, אמאי קרי לה אב ואמאי קרי לה תולדה, ס'טייטש לויט ר' אליעזר, וואס ר' אליעזר האלט אז אפילו א מענטש טוט א מלאכה א אב מלאכה, און נאכדעם טוט ער די תולדה פון די אב, דארף ער אויך ברענגען באזונדערע חטאות אויפן אב און אויפן תולדה, איז לויט אים וואס איז טאקע א חילוק צווישן א אב און א תולדה, ענטפערט די גמרא, הך דהואי במשכן חשיבא, קרי לה אב, אפילו מען ברענגט טאקע באזונדערע קרבנות אויף אבות און אויף די אייגענע תולדות, די סיבה פארוואס דאס הייסט א אב און דאס איז א תולדה, איז ווייל יעדע מלאכה וואס איז געווען חשוב אין די משכן הייסט א אב, הך דלא הוה במשכן חשיבא, מה שאין כן א מלאכה וואס איז נישט געווען קיין מלאכה חשובה אין די משכן, לא קרי לה אב דאס ווערט גערופן א תולדה. אי נמי א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, הך דכתיבא קרי אב, והאי דלא כתיבא קרי תולדה, ס'איז טייטש וואס שטייט אין פסוק איז א אב, און וואס שטייט נישט אין פסוק איז א תולדה, און דאס וואס די גמרא האט דא געזאגט אז הך דהוה במשכן חשיבא קרי אב, אדער הך דכתיבא קרי אב, דאס איז שוין א תירוץ פארוואס טאקע הוצאה איז א אב און הכנסה איז א תולדה, אפשר זיין פארקערט און די תירוץ איז קודם כל הוצאה געווען א מלאכה חשובה אין די משכן און הכנסה נישט, און א צווייטע תירוץ איז אז הוצאה שטייט אין פסוק אזוי ווי מ'האט געזען ביי משה רבינו וואס ער האט אויסגערופן מ'זאל אויפהערן ברענגען זאכן צו מחנה לויה וואס טייטש דאס שטייט אין פסוק, און הכנסה וואס דאס נעמט מען ארויס פון א סברא וואס שטייט נישט אין פסוק דאס ווערט פאררופן א תולדה. דאס איז די סיבה פארוואס דאס איז די אב און דאס איז די תולדה. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס איך האב יעצט שוין א מקור אויף די מלאכה פון הוצאה און אויף די מלאכה פון הכנסה אויף די געהעריגע אופן, וויל יעצט די גמרא א מקור אויף זורק, וואס איז די מקור פון זורק? זאגט די גמרא, והא דתנן, דאס אונז האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דף ק' הזורק ארבע אמות בכותל, איינער וואס ווארפט א חפץ אין א רשות הרבים און ס'לאנדעט אויף א וואנט, וואס טייטש, ס'האקט זיך אריין אין א וואנט, ס'איז א קלעבעדיגע זאך, ס'פאלט נישט אראפ אויפן ערד נאר ס'בלייבט קלעבן אויפן וואנט, זאגט די משנה איז די דין, למעלה מעשרה טפחים, טאמער ס'איז העכער צען טפחים וואס מ'האט געזען צען טפחים העכער א רשות הרבים איז א מקום פטור, איז טאקע כזורק באויר, איז כאילו עס איז קיינמאל נישט אראפ געפאלן אויף די ערד, ס'איז כאילו עס איז קיינמאל נישט אריין אין רשות הרבים, און דער וואס האט עס געווארפן איז פטור, אבער למטה מעשרה טפחים, טאמער ס'פאלט אויפן וואנט און קלעבט זיך צו צום וואנט אונטער עשרה טפחים, דעמאלטס איז כזורק בארץ איז כאילו ער האט געווארפן א רשות הרבים, און במילא והזורק בארץ ארבע אמות חייב, איינער וואס ווארפט א זאך א חפץ אין א רשות הרבים ד' אמות איז חייב א קרבן חטאת אדער במזיד איז ער חייב סקילה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, זרק ארבע אמות ברשות הרבים, מנלן דמחייב, וואס איז די מקור אז איינער וואס ווארפט א חפץ ד' אמות ברשות הרבים איז חייב? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יאשיה, שכן אורגי יריעות זורקין מחטיהן זה לזה, ווייל די אורגי יריעות די וואס פלעגן וועבן די יריעות אין די משכן, זענען געזעצן איינער לעבן צווייטן אין א רשות הרבים און זיי פלעגן ווארפן די נאדלעך פון איינער צום צווייטן, און במילא זעהן מיר אין די משכן איז געווען אזא מלאכה אז מ'האט געווארפן זאכן חפצים אין א רשות הרבים ד' אמות און במילא איז דאס א מלאכה, און אויף דעם פרעגט קודם כל די גמרא אורגין מחטין למה להו, די מענטשן האבן געוועבט די יריעות וואס האבן זיי מיט נאדלעך? נאדלעך האט נישט צוטון מיט וועבן, מען נוצט נישט א נאדל פארן וועבן, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, שכן תופרי יריעות, זורקין מחטיהן זה לזה, נישט די וואס האבן געוועבט די יריעות, נאר ווי רש"י לערנט תופרי, תופרי יריעות איז די וואס פלעגן אויסמאלן די בילדער אויף די יריעות, אנדערע ראשונים זאגן תופרי יריעות די וואס האבן צוזאמגענייט די יריעות צוזאמען, על כל פנים די תופרי יריעות, האבן געווארפן זייער נאדלעך איינער צום צווייטן, און אויף דעם פרעגט די גמרא ווער זאגט דיר, ודילמא גבי הדדי הוו יתבי, קען זיין זיי זענען געזעצן איינס לעבן דעם צווייטן, ממילא האבן זיי נישט געווארפן, זיי האבן פשוט איבערגעגעבן איינער פון האנט צום צווייטן, ענטפערט די גמרא ניין, מטו הדדי במחטין, וואס טייטש טאמער זיי וואלטן געזעצן איינס לעבן צווייטן, וואלט איינער וויי געטון פארן צווייטן, איינער וואלט אריין געשטאכן אין צווייטן, ווען מען נייעט שלעפט מען דאך די הענט, מען שלעפט ארויס די פאדעם אזוי, ובמילא האבן געזעצן אפגעטיילט. ובמילא, אז מען זעט אז זיי זענען געזעצן אפגעטיילט קען נישט זיין אז זיי האבן געגעבן איבערגעגעבן די נאדלעך איינער פארן צווייטן און מוז זיין מען האט עס געווארפן, אבער פרעגט די גמרא נאך אלץ, דילמא בתוך ארבע הוו יתבי, ווער זאגט מ'האט געווארפן ד' אמות, קען זיין מ'האט געווארפן ווייניגער ווי ד' אמות, זיי זענען געזעצן אפגעטיילט אבער ווער זאגט גאנצע ד' אמות, אלא אמר רב חסדא ובמילא זאגט רב חסדא א צווייטע מקור, שכן אורגי יריעות, זורקין בוכיאר ביריעה. זיי האבן געווארפן די בוכיאר אינעם יריעה, וואס טייטש, ווען מען וועבט א יריעה, יעדע זאך וואס מען וועבט, אזוי פלעגט מען אמאל וועבן, מען האט געהאט חוטי שתי ווי מען האט געזען, ס'איז געווען אזעלכע פעדעמער וואס זענען געלאפן אין די לענג, און ס'איז געווען אזא מאשין וואס מען האט געדרוקט מיט די פיס, אז יעדע צווייטע פאדעם האט זיך אויפגעהויבן, און מען האט אריבערגעפירט א פאדעם אין די ברייט, שפעטער האט מען געטוישט, מען האט געדרוקט די אנדערע קנעפל אויפן פיס דארט, און ס'האט זיך אויפגעהויבן יעדע אנדערע פאדעם, ס'טייטש די אלע פעדעמער זענען געווען הויעך, האבן זיך אראפגעלייגט, די אלע פעדעמער זענען געווען נידעריג האבן זיך אויפגעהויבן, און מען האט נאכאמאל אריבערגעפירט די פעדעמער אין די ברייט, וואס טייטש די פעדעמער אין די לענג האבן זיך גערוקט אויף ארויף און אויף אראפ, און די פאדעם פון די ברייט האט מען געפירט פון די רעכטע זייט צו די לינקע זייט, פון לינקע זייט צו די רעכטע זייט אהין און צוריק, און ממילא די פאדעם פון די ברייט ווען מען האט עס געווארפן אהין און צוריק איז געווען צוגעבינדן צו א בוכיאר, די בוכיאר דאס איז געווען א שטיקל האלץ וואס די פאדעם איז געווען ארומגעדרייט ארום דעם כדי עס זאל זיך גרינג ווארפן ווייל מען קען נישט ווארפן פאדעם, ס'איז געווען ארומגעדרייט א האלץ, און ממילא, היות מ'האט געווארפן די בוכיאר אין די וועבעריי, וואס די גאנצע וועבעריי איז געווען רשות הרבים, און די ברייטקייט פון די זאך וואס מ'האט געוועבט איז געווען ד' אמות, ממילא זעהן מיר אז ביי די משכן האט מען געווארפן א חפץ ד' אמות ברשות הרבים, און דאס איז די מקור פון זורק ד' אמות ברשות הרבים. פרעגט אבער די גמרא, והלא אוגדו בידו, דאס איז דאך נישט די מלאכה פון זורק, ווייל ווען דער מענטש האט געווארפן די בוכיאר, איז די האלץ האט ער טאקע געווארפן, אבער א חלק פון די פאדעם איז געבליבן אין זיין הענט, און ווען די זאך איז צוגעבינדן צו די מענטש, הייסט דאס נישט קיין מעביר ד' אמות ברשות הרבים, ווייל ס'איז דאך נאך צוגעבינדן צו אים, ובמילא ווייטער קען נישט זיין אז דאס איז די מקור פון זורק, ענטפערט די גמרא ניין, דא רעדט זיך בניסכא בתרא, ווען די פאדעם האט זיך געענדיגט וואס טייטש ביים לעצטן וועבעריי צום סוף סחורה, וואס דעמאלטס, דער פאדעם וואס איז געווען ארומגעדרייט ארום דעם בוכיאר, ווען מען האט געגעבן א ווארף דעם בוכיאר האט זיך געענדיגט דער פאדעם, און דער בוכיאר איז שוין געפלויגן אנעם פאדעם, ווייל דער פאדעם האט זיך שוין געענדיגט, און דא איז שוין נישט פארבינדן צו אים, ס'איז נישט צוגעבינדן צו זיינע הענט, דאס איז שוין ממש א זורק, וואס טייטש די מלאכה, פון דא לערנט מען ארויס זורק ד' אמות ברשות הרבים פון דעם משכן, פרעגט אבער די גמרא, דער ד' אמות וואס מען האט געווארפן דעם בוכיאר, איז טאקע געווען ד' אמות, אזוי ווי דו האסט שוין מסביר געווען, ס'איז נישט געווען צוגעבינדן צו דעם מענטש, אבער ס'איז נישט געווען ברשות הרבים, והא במקום פטור קא אזלי, וואו געלאפן דער פאדעם? די חוטי ערב, דער פאדעם וואס איז געלאפן אין די ברייט, איז דאך געלאפן צווישן די פעדעמער פון די לענג. ס'איז געווען פעדעמער פון די לענג וואס איז געווען אויבן, פעדעמער פון די לענג אונטן, און צווישן דעם האט מען געווארפן די פאדעם פון די ברייט. און ממילא דער שטח צווישן די אויבערשטע פעדעמער פון די לענג און די אונטערשטע פעדעמער פון די לענג, דאס איז נישט קיין רשות הרבים, דאס איז א מקום פטור, ס'איז ארומגענומען, און ממילא פון וואו קען מען עס פון דארט ארויסלערנען? אלא נאר, און ממילא, זאגט די גמרא, טאקע נישט דאס איז די מקור, נאר די מקור פון זריקה פון זורק ד' אמות ברשות הרבים איז שכן אורגי יריעות זורקין בוכיאר לשואליהן זיי האבן נישט געווארפן די בוכיאר דארט ווען זיי האבן געוועבט נאר צווישן זיך איינער האט געוואלט בארגן א בוכיאר פון צווייטן האט ער אים געווארפן די בוכיאר און ממילא דאס איז די זורק ד' אמות ברשות הרבים און אויף דעם פרעגט די גמרא ודילמא גבי הדדי הוו יתבי ווער זאגט אז זיי זענען געזעצן אויסגעשפרייט זיי האבן געדארפט ווארפן קען זיין זיי האבן געזעצן נאנט איינס צום צווייטן מילא האבן זיי געקענט איבערפירן פון איינעמס הענט צום צווייטן ענטפערט די גמרא ניין, מטו הדדי בחפת, וואס טייטש מען קען נישט אזוי וועבן אויב איינער שטייט לעבן דעם צווייטן, ווייל ווען מען שטרעקט אויס די האנט וואלט מען אריינגעהאקט איינער אינעם צווייטן, און ממילא מוז זיין זיי זענען געווען אויסגעשפרייט מילא מוז זיין זיי האבן געווארפן זיי האבן נישט אריבער געפירט פון איין האנט צום צווייטן, פרעגט אבער די גמרא, ודילמא שלחופי הוו משלחפי, ווער זאגט זיי זענען געווען ממש אוועקגערוקט איינער פון צווייטן, קען זיין אז זיי זענען געווען אפגערוקט אביסל איינס איז געווען אביסל פון פארנט איינס איז געווען אביסל פון אונטן און אזוי יעדע צווייטע איינס אביסל פארנט איינס אביסל אונטן איינס אביסל פארנט איינס אביסל אונטן אז זיין האנט זאל נישט אריינהאקן אין זיין סחורה אדער אין זיין קאפ אבער על כל פנים זענען נאך געווען גאנץ נאנט און ממילא האט מען נאך אלץ געקענט אריבערפירן דעם בוכיאר פון איין האנט צום צווייטן דאס איז איין קשיא פון די גמרא ותו און נאך מער פרעגט די גמרא מי שאילי מהדדי האבן דען איינער געבארגט כלים פון צווייטן והתניא לודא, מען האט דאך געלערנט אין א ברייתא בשם לודא, לודא איז עפעס א נאמען פון א געוויסע חכם, וואס ער שרייבט אין די ברייתא, די ברייתא שטייט, שטייט אין פסוק איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, דרש'ט מען ממלאכתו הוא עושה, ואינו עושה ממלאכת חברו, אז יעדער איינער געניצט זיין כלים האט נישט געבארגט איינער פון צווייטן, ותו, און נאך א קשיא פרעגט די גמרא, מעביר ארבע אמות ברשות הרבים מנלן דמיחייב, שוין, אז מיר ברענגען א מקור אויף זורק ארבע אמות ברשות הרבים, אבער וואס איז די מקור אז מעביר ארבע אמות ברשות הרבים איז אויך חייב? איינער וואס פירט אריבער אין זיין האנט צו אין זיין טאש אויף זיך, פירט ער אריבער א זאך ד' אמות ברשות הרבים, פון וואו ווייסט מען אז דאס איז אויך מחויב? ענטפערט די גמרא, אלא נאר, כל ארבע אמות ברשות הרבים, גמרא גמירי לה, ס'איז טאקע נישטא קיין מקור פון א פסוק, דאס איז אלעס הלכה למשה מסיני. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, ס'איז באקאנט, שטייט אין פסוק, אז ס'איז געווען אין די מדבר א מקושש עצים, איינער וואס האט עובר געווען אויף קישוש עצים ער האט צאמגענומען העלצער, און די גמרא איז יעצט דן אויף וועלכע מלאכה האט ער עובר געווען, מ'האט דאך אים געהארגעט, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות ברשות הרבים הוה, די מלאכה וואס ער האט עובר געווען איז געווען ער איז געווען א מעביר ארבע אמות ברשות הרבים, ער האט גענומען די העלצער און געגאנגען מיט דערמיט ד' אמות ברשות הרבים, און דאס איז געווען די מלאכה וואס אויף דעם איז ער געווען חייב מיתה, במתניתא תנא, אין א ברייתא שטייט אז נישט דאס איז געווען זיין עבירה נאר תולש הוה, ער האט תולש געווען, ער האט אפגעהאקט די האלץ, די האלץ איז געווען מחובר לקרקע, רב אחא ברבי יעקב אמר, אויך נישט דאס איז געווען זיין עבירה נאר זיין עבירה איז געווען, מעמר הוה, ער האט געמאכט א הויפן, מאכן א הויפן פון האלץ, איז די מלאכה פון מעמר, מעמר איז ווען מ'מאכט א הויפן תבואה, אבער דאס איז אויך מעמר, במילא דאס איז געווען זיין מלאכה, און אויף דעם פרעגט די גמרא, למאי נפקא מינה, וואס א נפקא מינה וואס איז געווען דא די מלאכה פון דעם מקושש, ענטפערט די גמרא לכדרב, מיט זען וואס רב זאגט העט מען פארשטיין וואס איז טאקע א נפקא מינה, איז וואס זאגט טאקע רב, דאמר רב, רב האט געזאגט, מצאתי מגילת סתרים בי רב חייא, כ'האב געטראפן א מגילת סתרים ביי מיין פעטער רב חייא, די מגילת סתרים, איז אמאליגע צייטן כידיעה האט מען נישט געטארט שרייבן תורה שבעל פה, נאר וואס דען טאמער איינער האט נאך חושש געווען אז אפשר העט ער פארגעסן וואס ער האט געלערנט, האט ער עס געמעגט ארויסשרייבן אבער באהאלטן, מ'האט עס געדארפט באהאלטן כדי נישט צו לערנען פון דעם, דאס טייטש א מגילת סתרים, איז רב האט געטראפן א ברייתא אין א מגילת סתרים, ער האט פונקט געטראפן די מגילת סתרים וואס איז געווען ביי זיין פעטער רב חייא אין שטוב, וכתוב ביה איז געשטאנען אין די ברייתא דארט אזוי, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה האט געזאגט, אבות מלאכות, ארבעים חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת, אז ס'דא נײַן און דרײַסיק מלאכות און מ'איז נאר חייב איינס, ואינו חייב אלא אחת, וואס מיינט ואינו חייב אלא אחת? איז לכאורה ואינו חייב אלא אחת מיינט אז ווען א מענטש טוט אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות דארף ער נאר ברענגען איין חטאת, און אויף דעם פרעגט די גמרא אחת ותו לא, טאקע נאר איין חטאת דארף איינער ברענגען איינער וואס האט עובר געווען אויף אלע נײַן און דרײַסיק מלאכות, והתנן האמיר דאך געלערנט אין א משנה אין דף ע"ג, אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, והוינן בה די גמרא זאגט דארט מניינא למה לי פארוואס טאקע זאגט די משנה א נאמבער נײַן און דרײַסיק ואמר רבי יוחנן און רבי יוחנן מסביר דארט שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת אז אפילו איינער טוט אלעס בהעלם אחד איז אויף יעדע אב מלאכה וואס ער איז עובר דארף ער יא ברענגען א באזונדערע חטאת און ווי שטימט עס מיטן ברייתא נאר וואס דען ענטפערט די גמרא דאס וואס שטייט אינו חייב אלא אחת מיינט די ברייתא צו זאגן אימא אינו חייב על אחת מהן, ס'איז דא איינע פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות איז דא א מלאכה וואס מ'איז נישט חייב קיין סקילה אויף דעם, פארשטייט זיך קיין חטאת און קיין כרת אויך נישט, אבער מ'איז נישט חייב קיין סקילה אויף דעם, און ממילא דאס מיינט די ברייתא צו זאגן דאס האט רב נאכגעזאגט פון די מגילת סתרים אז ס'איז דא עפעס א מלאכה איינע פון די נײַן און דרײַסיק וואס אויף דעם איז נישט דא קיין סקילה, יעצט אזוי, אונז ווייס מיר נישט וועלכע פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות איז נישט דא קיין סקילה אויף דעם, ס'קען זיין יעדעס איינס פון זיי, איז במילא טאמער עס קען זיין יעדעס איינס פון זיי און איינער טוט עובר זיין אויף איינע פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות לויט דעם וועט מען אים נישט קענען סוקל זיין, פארוואס? ווייל איך ווייס דאך נישט אפשר דאס איז די מלאכה וואס איז נישט דא אויף דעם א עונש, נאר וואס דען אין פסוק שטייט אז די עבירה וואס די מקושש האט געטוהן האט ער געקריגן אויף דעם סקילה, און ממילא אז איך העל וויסן וואס די עבירה איז געווען העל איך שוין וויסן אז אויף די עבירה וואס די מקושש האט געטוהן איז זיכער דא סקילה נישט דאס איז די עבירה וואס איז געשטאנען אין מגילת סתרים אז אויף דעם איז נישט דא קיין סקילה, איז דאס איז טאקע א נפקא מינה פון די דריי שיטות, רב יהודה פשיטא ליה דהמעביר חייב, פאר רב יהודה איז געווען פשוט אז א מעביר איז חייב, וואס טייטש היות וואס רב יהודה האט געהאלטן אז די מקושש האט עובר געווען אויף מעביר ד' אמות ברשות הרבים, האט ער געוואוסט מיט א פשטות אז די מלאכה איז זעכער דא סקילה אויף דעם, און מתניתא פשיטא ליה דתולש חייב, און פארן ברייתא וואס די ברייתא האט געוואוסט אז די מקושש האט עובר געווען אויף תולש, איז פאר אים איז נישט קיין ספק אז ביי תולש איז דא סקילה, און נישט דאס איז די מלאכה, וואס אפשר אויף דעם איז נישט דא קיין סקילה, ורב אחא בר יעקב פשיטא ליה דמעמר חייב, און פאר רב אחא בר יעקב איז געווען פשוט אז היות אז די מקושש האט עובר געווען אויף מעמר איז אויף מעמר איז דא סקילה וואס טייטש מר סבר הא מיהת לא מספקא ומר סבר הי הא מיהת לא מספקא, די שיטה האלט אז אויף די מלאכה איז נישט דא קיין ספק, און די ברייתא האלט אויף א אנדערע מלאכה איז נישט דא קיין ספק, רב אחא בר יעקב האט געהאלטן אויף מעמר איז נישט דא קיין ספק, און דאס איז א נפקא מינה פון די דריי שיטות, וואס דאס האבן מיר בעצם געזען נאר נאכדעם וואס אונז האבן געזען אז רב האט נאכגעזאגט פון א מגילת סתרים בשם איסי בן יהודה אז אויף איינע פון די נײַן און דרײַסיק מלאכות איז דא א ספק אז אפשר ביי דעם איז נישט דא קיין סקילה און אונז ווייסט מען נישט וועלכע זאגט יעצט די גמרא תנו רבנן האבן געלערנט א ברייתא מקושש זה צלפחד ווער איז געווען די מקושש עצים דאס איז צלפחד וואס אונז ווייסט מען דאך שטייט אין תורה די מעשה פון די בנות צלפחד וכן הוא אומר פון ווי ווייסט מען דאס שטייט אין פסוק ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש און די פסוק איז דארט ממשיך מקושש עצים ולהלן הוא אומר און שפעטער שטייט ביי די בנות צלפחד אבינו מת במדבר איז במילא דא א גזירה שווה במדבר במדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה בן בתירא האט רבי יהודה בן בתירא געזאגט צו רבי עקיבא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין וואס טייטש דו האסט נישט געטארט זאגן די דרש דו האסט נישט געטארט מאכן די גזירה שווה ווייל אם כדבריך טאמער דו ביסט גערעכט אז צלפחד איז דער וואס האט מחלל שבת געווען איז במילא התורה כיסתו ואתה מגלה אותו די תורה זאגט נישט ווער די מקושש איז און דו גייסט מגלה זיין אז דאס איז צלפחד טארסט עס נישט טון ממילא עתיד ליתן את הדין, ואם לאו, און טאמער ס'איז נישט אמת, וואס טייטש טאמער, דו ביסט נישט גערעכט, און צלפחד איז נישט געווען די מקושש, איז סתם אזוי אתה מוציא לעז על אותו צדיק, ביסטו מוציא לעז אויף צלפחד, ואלא נאר, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, הא גמר גזירה שווה, רבי עקיבא האט דאך א גזירה שווה, איז במילא וואס זאגסטו מיר אז עתיד ליתן את הדין, אז די תורה האט עס באהאלטן רבי עקיבא האט עס מגלה געווען רבי עקיבא האט עס מגלה געווען, די תורה האט געשריבן די גזירה שווה, נאר וואס דען? ענטפערט די גמרא גזירה שוה לא גמר, ר' יהודה בן בתירא האט נישט געלערנט די גזירה שוה, ער האט עס נישט מקבל געווען פון זיינע רבי'ס ממילא האט ער געזאגט עתיד ליתן את הדין, איי פרעגט די גמרא אלא מהיכא הוה, וואס טייטש לויט ר' יהודה בן בתירא שטייט דאך אין פסוק ביי צלפחד אז זיינע טעכטער האבן געזאגט כי בחטאו מת, ער איז געשטארבן וועגן א עבירה, וועלכע עבירה האט גורם געווען אז ער זאל שטארבן, ענטפערט די גמרא מויעפילו הוה, שטייט אין פסוק ויעפילו לעלות אל ראש ההר, נאך כלל ישראל האט געזינדיגט דארט מיט די מעשה המרגלים, איז שטייט דארט אין פסוק אז כלל ישראל האט געוואלט תשובה טוהן, האבן זיי מחליט געווען אז נאכדעם וואס די אייבערשטער האט געזאגט אז זיי זאלן נישט זוכה זיין אריינצוגיין אין ארץ ישראל, האבן זיי מחליט געווען זיי גייען אליינס אריין, זיי זענען ארויפגעגאנגען אויפן בארג, משה רבינו האט זיי דארט געווארנט אז זיי זאלן דאס נישט טוהן ווייל ס'וועט זיין א מלחמת עמלק און טאקע אזוי איז געווען, עמלק האט דארט אויסגעהארגעט די אלע וואס זענען ארויף, על כל פנים, דאס איז די חטא פון ויעפילו, וואס לויט רבי יהודה בן בתירא איז צלפחד אוועק ביי די חטא, זאגט די גמרא, כיוצא בדבר אתה אומר, א ענדליכע דרש פון רבי עקיבא שטייט אין פסוק ויחר אף השם בם וילך, די פסוק זאגט דארט אז אהרן און מרים האבן גערעדט לשון הרע אויף משה, און אויף דעם זאגט די פסוק ויחר אף השם בם, אז כביכול די רבונו של עולם האט זיך געבייזערט אויף זיי, אויף אהרן און אויף מרים, יעצט, אין פסוק שטייט נאר אז מרים האט געקריגן צרעת אלץ עונש אויף דעם נישט אהרן, נאר וואס דען היות עס שטייט בם, לערנט ר' עקיבא מלמד שאף אהרן נצטרע, אז אהרן האט אויך געקריגן צרעת דברי ר' עקיבא, אזוי האט ר' עקיבא גע'דרש'נט, אמר לו רבי יהודה בן בתירא, האט רבי יהודה בן בתירא געזאגט עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, ווייל אם כדבריך, טאמער ביסט גערעכט אז אהרן האט געקריגן צרעת, איז התורה כסתו, די תורה באהאלט עס, ואתה מגלה אותו, דו ביסט עס מגלה, ואם לאו טאמער נישט, אתה מוציא לעז על אותו צדיק ביסט עס סתם אזוי מוציא לעז, איי פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ואלא הכתיב בם, רבי עקיבא האט עס נישט סתם געזאגט ער האט עס נישט סתם אויפגעמאכט, שטייט אין פסוק בם ער האט עס געדרשט פון א פסוק וואס זאגסטו אז די תורה האט עס מכסה געווען, די תורה האט עס באהאלטן, ענטפערט די גמרא ניין, רבי יהודה בן בתירא האלט אז בם מיינט נישט אז ער האט אויך געקריגן צרעת, נאר ההוא בנזיפה בעלמא, בם מיינט ויחר אף השם בם די רבונו של עולם כביכול האט זיך געבייזערט אויף ביידע, אבער נישט פשט אז אהרן האט טאקע געקריגן צרעת, זאגט די גמרא תניא, כמאן דאמר, אף אהרן נצטרע, טרעפסטו א ברייתא וואס דארט שטייט יא אזוי ווי די מאן דאמר אזוי ווי רבי עקיבא אז אהרן האט געקריגן צרעת דאס וואס שטייט אין פסוק ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת תנא דרש'נט די ברייתא פון ויפן אהרן שפנה מצרעתו אז אהרן איז אויסגעהיילט געווארן פון זיין צרעת פאר מרים און מילא זעהן מיר פון די ברייתא אז די ברייתא האלט אויכעט אז אהרן האט געקריגן צרעת זאגט די גמרא אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט החושד בכשרים איינער וואס איז חושד בכשרים לוקה בגופו איז קריגט ער א שטראף אויף זיין גוף, וואס טייטש זיין גוף ווערט נענש, ער קריגט א מחלה צו א מכה אויף זיין גוף, דכתיב, פארוואס ווייל שטייט אין פסוק משה רבינו האט געזאגט אויף כלל ישראל ווען רבונו של עולם האט געזאגט ער זאל זאגן פאר כלל ישראל ער גייט זיי אויסלייזן האט משה רבינו געזאגט והן לא יאמינו לי זיי וועלן מיר נישט גלייבן, יעצט אזוי וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל, פאר רבונו של עולם געווען גלוי וידוע אז כלל ישראל וועט יא גלייבן, אמר לו, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר משה, הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין, כלל ישראל איז מאמינים בני מאמינים, דו וועסט צום סוף נישט גלייבן, הן מאמינים דכסיב, שטייט אין פסוק, ויאמן העם, אז די פאלק האט יא געגלייבט, בני מאמינים וואס טייטש בני מאמינים, די קינדער פון אברהם אבינו וואס ביי אברהם אבינו שטייט, והאמן בהשם ויחשבה לו לצדקה, אבער דו משה רבינו אתה אין סופך להאמין, דו וועסט צום סוף נישט גלייבן, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק ביי די מי מריבה, יען לא האמנתם בי, וואס שטייט די מעשה דארט, אז משה רבינו האט געדארפט רעדן צום שטיין, למעשה האט ער געשלאגן דעם שטיין, על כל פנים וממאי דלקה ווי זעהן מיר אז משה רבינו האט געקריגן א שטראף אויף זיין גוף, דכסיב, וואס שטייט אין פסוק לגבי די סימנים, וואס איינע פון די סימנים וואס משה רבינו האט געדארפט ווייזן פאר פרעה ויאמר השם לו עוד הבא נא ידך בחיקך, זאל אריינלייגן די הענט אין טאש, און זיין האנט איז געווארן פול מיט צרעת, מילא אפילו ס'נאר געווען א סימן, ס'נישט געווען אויף א לאנגע צייט, אבער דאס איז געווען די שטראף אויף די ענין פון חושד בכשרים, זאגט די גמרא אמר רבא, ואיתימא ר' יוסי בר' חנינא, מידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורעניות, אז א מידה טובה קומט שנעלער ווי א מידת פורעניות, פארוואס? טאקע פון די מעשה, ווייל דאילו במידת פורעניות כתיב, ביי מידת פורעניות לגבי די צרעת וואס משה רבינו'ס האנט האט געקריגן, שטייט אין פסוק, ויבא ידו בחיקו, משה רבינו האט אריינגעלייגט די האנט אין טאש, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג, און האט ארויסגענומען די האנט פון טאש, און נאכן ארויסנעמען איז די האנט געווארן פול מיט צרעת, אבער פשט אז אין די טאש אליין איז נאך די האנט געווען ריין ס'האט נאכנישט געהאט קיין צרעת, ואילו במידה טובה כתיב, און פארקערט ווען ס'קומט צו די רפואה פון די האנט פון משה שטייט ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו צוריק אריינגעלייגט דארט אין טאש און די צרעת איז אוועקגעגאנגען אבער שטייט מחיקו און ממילא מחיקו קען מען דרשנען מחיקו הוא דשבה כבשרו אז נאך אין די טאש האט זיך עס אויסגעהיילט פשט די רפואה איז געקומען שנעלער ווי די מידת פורעניות ווי די מכה זאגט די גמרא דרך אגב נאך א דרש לגבי די דריטע סימן דארט ביי די שטעקן פון אהרן אז די שטעקן פון אהרן האט איינגעשלינגען די שלענג פון די חרטומים פון פרעה שטייט אין פסוק ויבלע מטה אהרן את מטותם און ממילא אמר רב אלעזר דרש'ט רב אלעזר נס בתוך נס, ס'איז געווען צוויי ניסים דא א נס בתוך נס, אז קודם כל די שלאנג איז צוריק געווארן א שטעקן, און נאכדעם וואס אהרן'ס שטעקן איז צוריק געווארן א שטעקן, ס'טייטש געווען א שלאנג, ס'איז צוריק געווארן א שטעקן איז די שטעקן האט איינגעשלינגען די אנדערע שטעקענעס פון די חרטומי פרעה, און נישט פשט אז די שלאנג האט געשלינגען נאר די שטעקן האט געשלינגען, וואס דאס איז א נס בתוך נס.